היינט וועלן מיר רעדן בנוגע דעם עניין פון חינוך, פון חינוך פון אידישע קינדער, חינוך פון קטנים, סיי פון אידישע קינדער קטנים אין יארן און סיי פון קטנים בדעת, וואס דאס איז דער עניין פון סיי פון די סדרה, היינטיגע פרשה, פרשת אמור, וואס דארטן גלייך אין אנהויב פון די סדרה רעדט זיך וועגן דעם עניין החינוך, ווי רש י זאגט, אויף די ווערטער אמור אל הכהנים ואמרת אליהם אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים אז פון די ווערטער אין אנהייב סדרה אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים לערנט מען ארויס אט א דעם דין אז די גרויסע האבן די אחריות און דעם חוב צו אנזאגן להזהיר גדולים על הקטנים צו מחנך זיין די יונגע וואס דא רעדט זיך בנוגע די דיני הכהנים אז מען דארף מזהיר זיין און אנזאגן און אכטונג געבן אז די כהנים די קליינע זאלן זיך פירן בקדושה ובטהרה ווי ס'רעדט זיך אין די סדרה. איז וועלן מיר רעדן בנוגע דעם ענין החינוך סיי בקשר צו די סדרה פון די וואך, וואס פון אטא דעם רש י, און בפרט ווי תורת החסידות טייטשט דאס איין, קען מען ארויסלערנען נקודות עיקריות, יסודות עיקריים, אין עניינים פון חינוך בכלל פון אידישע קינדער, און בפרט כמה יסודות אין חינוך פון אונזערע צייטן ספעציעל, און אויכעט פארבונדן מיט לג בעומר. וואס איז בדרך בדרך כלל פאלט אויס שטענדיג פרשת אמור בסמיכות צו דעם יום טוב דער הייליגער טאג פון לג בעומר דער יום שמחתו פון ר' שמעון בר יוחאי וואס איז דאך ידוע במנהג ישראל אז דווקא לג בעומר איז טוט מען מער די עניינים פון חינוך ווי מען זעט במוחש אין אלע קרייזן אין אלע ערטער אז דווקא לג בעומר גייט מען ארום און מען מאכט ספיציעלע מסיבות מיט קינדער און ספיציעלע עניינים פון שמחה דווקא פארבונדן מיט קינדער בכמה וכמה אופנים וואס דאס איז אויכעט פארבונדן מיט דעם גאנצן ענין החינוך וואס מען וועט מסביר זיין וואס איז דער קשר העניינים. אבער אזוי ווי שטענדיג וועט מען אנהייבן פריערט מיט א חסידישן סיפור. און דאס איז פון איינער פון די חסידים פון א פריערדיגן דור, וואס דאס איז דער חסיד וואס האט געהייסן רבי ישראל לעווין, וואס פלעגט מען רופן ביי חסידים רבי ישראל נעוולער. רבי ישראל נעוולער, רבי ישראל לעווין, דאס איז געווען א, בשעתו איז ער געווען א בחור וואס האט געלערנט אין ישיבה פון תומכי תמימים אין לובאוויטש, ער איז געווען פון די בכירי התמימים, א מתמיד, א תלמיד חכם, א חסידישער, א חסידישער בחור, שפעטער איז ער געווען פון די גרויסע חסידים בעלי מסירות נפש אין רוסלאנד. ער האט געטאן שטענדיג כל ימיו האט ער געטאן אין חינוך ילדי ישראל. ער איז געווען א מלמד פון טויזענטער אידישע קינדער אין רוסלאנד, און דווקא אין די שווערסטע צייטן וואס דער עניין החינוך איז געווען פארבונדן מיט מסירות נפש בפועל ממש ווי אלע ווייסן אז אין די תקופות אין שווערע צייטן, פון די קאמוניסטן איז געווען דער ענין החינוך איז געווען גאר שווער און ער איז געווען וואס האט זיך פארנומען און ער האט געלערנט מיט אלע אופנים אין פייער און אין וואסער האט ער האט ער איז ער געווען א מלמד ידוע אין רוסלאנד אין יענע יארן די חסידים דערציילן אז עס איז געווען א תקופה וואס ער האט געוואוינט אין א שטאט וואס האט געהייסן קרעמענטשוג וואס דארטן איז געווען א גבירישע משפחה חסידישע גבירישע משפחה, געהייסן משפחת גוראריה, איז געווען א גאר חשוב'ע משפחה מיוחסת, משפחה פון בעלי יכולת וכו', וואס זיי האבן אים ספעציעל געברענגט צו זיך אין קרעמענטשוק צו זיין א מלמד פאר זייערע קינדער אייניקלעך, און כמובן צוזאמען דערמיט מיט נאך קינדער פון שטאט. איז דערציילט מען ביי חסידים אז ס' איז געווען א מלמד איז געזעצן אין כיתה איז געזעצן עטליכע אסאך קינדערלעך פון שטאט וואס דארטן איז געווען כמה סוגים פון קינדער פון כמה סוגים פון משפחות איז געווען דארטן קינדער וואס זענען געקומען פון גבירישע משפחות און ס'איז געווען קינדער וואס זענען געקומען פון פשוטע משפחות ארעמע משפחות. און ס'איז כמובן, ס'איז געווען א חילוק אין כמה עניינים, ווי זיי זענען געווען אנגעטון, ווי זיי האבן געהאט וואס צו עסן, די אנדערע האבן נישט געהאט, ס'איז געווען, ס'איז געווען, ס'איז געווען זייער ניכר, זייער בולט דער חילוק. און איינס צווישן די זאכן איז געווען, אז די קינדער וואס זענען געקומען פון ב פ, פון גבירישע משפחות, האבן געהאט יעדער איינער די ספרים וואס מ'האט געדארפט נוצן אין חדר. זיי האבן געהאט א חומש, געהאט א סידור. און די קינדער וואס זענען נעבעך געקומען פון ארימע משפחות, האבן נישט געהאט די ספרים. און במילא האט מען געדארפט זיצן און קוקן צוזאמען און זיך אן עצה געבן ווי אזוי מען זאל קענען לערנען. איז אזוי האט רבי ישראל נעוועלער דער מלמד מסדר געווען אז זיי זאלן קענען זיצן באופן כזה אז א קינד וואס האט א חומש זאל קענען זיצן לעבן א קינד וואס האט נישט קיין חומש און קוקן צוזאמען. איינמאל אינמיטן לערנען האט מען געלערנט חומש פרשת בראשית און רבי ישראל האט באמערקט אויף איינער פון די קינדער, אז ס'איז אים שווער, ער פילט זיך נישט אזוי באקוועם זיצן לעבן א קינד וואס ער איז געווען פון ארימע משפחה, ווייזט אויס ס'האט אים נישט געפאסט וכו', האט באמערקט אז ס'איז דא א חיסרון אין זיין אהבת ישראל ווי דער קינד האט זיך צוגעגעבן, ווי ער האט זיך געפירט צו אים וכו', ער האט אים נישט געוואלט לאזן קוקען אין חומש, ווי ס'זאל נאר נישט זיין ביי קינדער, אדער די הנהגה וואס דער מלמד האט באמערקט. זיי האבן אנגעהויבן לערנען חומש בראשית, דער מלמד האט געעפנט דעם חומש און געהייסן דעם גבירישן קינד ער זאל אנהייבן ליינען דעם פסוק און טייטשן. ביים זאגן אט דעם ערשטן פסוק, בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, זאגט דער מלמד רבי ישראל צו דעם קינד, און ער זאגט אים, איצטער דו וועסט ליינען דעם פסוק און טייטשן. נו, דער פסוק הייבט, דער תלמיד הייבט אן זאגן בראשית, און טייטשט גלייך אויף אידיש, בראשית אין אנהייב. דער מלמד שטעלט אים אפ און ער זאגט אים ניין, האסט געמאכט א טעות. נו, דער קינד שרעקט זיך, דער מלמד זאגט כ'האב געמאכט א טעות, ווייס ער נישט וואס צו זאגן, בלייבט ער שווייגן, און דער מלמד זאגט אים, בראשית איז דער טייטש, אז אויב לעבן דיר געפינט זיך א אידישער קינד, וואס האט נישט קיין חומש דארפסט זיך מיט אים צוזאמען אים העלפן ער זאל קענען קוקן מיט דיר אין חומש. זאג דעם קומעדיגן ווארט. וואויל דער קינד האט ווייטער ממשיך געווען ברא באשאפן. זאגט אים דער מלמד ניין דאס איז א טעות. ווייטער דער קינד געבליבן שטיין. און רבי ישראל דער מלמד זאגט אים ברא איז דער טייטש אז א קינד דארף האבן לעבן דיר, האט נישט קיין חומש, דארפסט זיך צו קענען מיט אים פאנאנדערטיילן, ער זאל קוקן צוזאמען מיט דיר אין חומש. זאג דעם קומענדיגן ווארט. נו, דער קינד ווייטער, זאגט ער, אלוקים, דער אייבערשטער. זאגט אים דער מלמד נאכאמאל, אלוקים איז דער טייטש, אז אויב דיין חבר האט א חומש, האט נישט קיין חומש, דארפסט זיך מיט אים קענען פאנאנדערטיילן, ער זאל קענען מיט דיר קוקן צוזאמען. און אזוי האט ער אים געגאנגען, ווארט ביי ווארט, דעם גאנצן פסוק. און דאס איז געווען א חינוך פון א חסידישן מחנך וואס האט אריינגעווארצלט אין די קינדער יראת שמים מיט אהבת ישראל מיט מידות טובות אויף א חסידישן אופן, אז כל התורה כולו איז אויסלערנען א מענטשן ווי אזוי צו זיין מיט מידות טובות. איז וואס אז מען גיט א קוק אין די פרשה, פרשת אמור, און די ערשטע ווערטער ווי רש"י זאגט, אמור ואמרת, אז דאס וואס די תורה זאגט אמור ואמרת צוויי מאל, קומט עס אויסלערנען להזהיר גדולים על הקטנים. און ווי די גמרא זאגט אין מסכת יבמות, אז דער דין פון להזהיר גדולים על הקטנים, אז די גרעסערע האבן די אחריות אויף צו אויסלערנען און באווארענען, להזהיר, אנזאגן, די קטנים, וואס דאס איז דער ענין החינוך והדרכה געפינען מיר אין דריי ערטער אין תורה, אזוי זאגט די גמרא אין יבמות דף קי"ד, אין דריי דינים, אין דינים פון שקצים, וואס דארטן לערנט מען אויכעט ארויס פון א איבעריגע פסוק, אז שקצים און רמשים און דינים פארבונדן מיט חיות טמאות מיט שקצים זאגט מען אויכעט להזהיר גדולים על הקטנים מען דארף אכטונג געבן אז קליינע קינדער זאלן נישט חס ושלום עסן אט די זאכן, דערנאך איז דא אויך בנוגע דם, פרשת אחרי, וואס דארטן דא די איסור אכילת דם איז אויכעט דא איבעריגע ווערטער וואס פון דארטן לערנט מען ארויס להזהיר גדולים על הקטנים אז מען זאל נישט טרינקען עסן דם, בלוט, און דערנאך איז דא בדיני טומאה וטהרה ביי כהנים וואס דאס געפינט מען אין היינטיגע סדרה בנוגע טומאת כהנים אז זאל זיין להזהיר גדולים על הקטנים. וואס לכאורה פארוואס דווקא אין אטא די דריי עניינים איז די תורה זאגט אונז אן בנוגע די ענייני חינוך. וואס כמובן אז אין תורה איז דאך יעדע זאך בהשגחה פרטית, און דאס וואס דווקא אין די דריי זאכן איז טאקע אין גמרא איז דא א גאנצע לימוד, פארוואס דארף מען אנקומען צו דריי פסוקים און מ'קען נישט לערנען איינע פון די אנדערע, איז דא א גאנצע לימוד אין גמרא על פי נגלה וואס איז דער טעם וואס פון די דריי פסוקים לערנט מען דאס ארויס. אבער בשעת מ'טייטשט דאס אויס אין עבודת השם, אין דעם ענין החינוך, יא, וואס איז דא דער ענין, און אין וואס איז מרמז אטא דאס וואס די תורה האט אריינגעשטעלט דעם ענין החינוך פון להזהיר גדולים על הקטנים, דווקא אין אטא די דריי ענינים פון שקצים, פון דם און פון טומאה. וואס אויף דעם איז פאראן זייער א רייכע בריוו, א קורצער און א רייכע בריוו וואס דער רבי האט געשריבן מיט אכציג יאר צוריק אין די יאר תש"ג, שפעטער נאך כמה פרטים אין די יאר תש"ד. יא, וועגן בנוגע אטא דעם ענין, וואס איז דער רמז און וואס איז די הדרכה וואס תורה ג לערנט אונז אויס דווקא מיט די דריי זאכן. וואס אמאל קען זיין, בשעת ס'רעדט זיך אין דעם ענין החינוך, אז מ'דארף מחנך זיין א גרעסער דארף מחנך זיין א קליינער און ווי מ'האט גערעדט, איז דאס קען אמאל זיין א גרעסער בשנים, וואס דאס איז בפשטות א ענין החינוך, א טאטע, א מאמע, א מלמד, וואס לערנט מיט א יונגע קינד, אבער אמאל קען דאס אבער זיין אויכעט דער ענין פון דעת, ס'איז דא א גדול בדעת און א קטן בדעת, איינער וואס ער איז א גרעסער בדעת, קען א קליינער בדעת קען זיין ער האט טאקע א ווייסע בארד, ווי מ'פלעגט זאגן דעם לשון, יא, פון דעסוועגן איז ער בדעת, ער איז ער א קטן, און מען דארף אים מחנך זיין און מדריך זיין, ארויפהייבן אויפן דרך האמת און דרך התורה והמצוה, איז אמאל קען זיין אז א מלמד און א מחנך קען אריינפאלן אין יאוש, און זאגן אז מיט אטא דעם קינד און מיט אטא דעם קטן קען מען זיך נישט פארנעמען. און אין דעם קען זיין דריי באזונדערע סיבות, דריי באזונדערע עניינים וואס קענען גורם זיין אז מען זאל קוקן אויפן קינד, קוקן אויפן מחונך, אז מען, און מתייאש ווערן פון דעם און טראכטן אז מען זאל נישט קענען טון מיט דעם. דער ערשטער ענין וואס קען זיין איז, וואס אמאל קע קוקט מען זיך צו אויף דעם הנהגה פון דעם קטן, און מען זאגט אז ער געפינט זיך אין א מצב וואס אין גאר א נידעריגן מעמד ומצב מצד זיינע תכונות הנפש, ער איז זייער פארגרעבט, זייער נידעריג, ער פארנעמט זיך מיט זייער נארישע, שמוציגע, נידעריגע, גראבע עניינים. וואס אמאל קען דאס זיין מצד דעם מנהג המקום, מצד די סביבה, מצד דעם אוויר, מצד דעם ארט פון וואנעט ער קומט, מצד די משפחה וואו ער האט געהאט דערוואקסן, מצד די סביבת האנשים וואו מען געפינט זיך, קען אמאל זיין אז מען גיבט א קוק און מען זאגט אז די הנהגה פון אט דעם און דעם מענטשן, פון דעם און דעם קטן, איז אזא סארט נידעריגע נארישע הנהגה וואס מען קען מען קען זיך נישט מיט עם פארנעמען, ווי ער איז בכלל נישט בגדר אנושי, ער קוקט אויס דער מענטש זיין הנהגה אין אזא מין אופן, ער פירט זיך אין אזא מין נידעריגן אדער ווי מען זאגט א חזירישן אופן, אז מען קען מיט אים גארנישט רעדן, מען קען נישט מיט אים האנדלען, ער איז בכלל נישט בגדר א מענטש, מענטשליכקייט. איז דאס אויף דעם קומט צו געהן די תורה און זאגט, דיני שקצים. וואס איז דאס דער ענין פון דיני שקצים? די גמרא זאגט אין מסכת הוריות אז דער ענין פון שקצים איז נפשי של אדם קצה בהם, דאס איז זאכן וואס א נארמאלער מענטש קוקט אויף דעם און ער איז מואס אין דעם, ער קען דאס נישט פארנעמען, ער קען דאס נישט פארטראגן. און פון דעסטוועגן קומט צו געהן תורה און זאגט, להזהיר גדולים על הקטנים, דו זעסט א קינד, אדער ווען מען זאגט א קינד בדעת און ער איז אזוי באנארישט און אזוי פארגרעבט און אזוי פארנידעריגט וואס ער איז שקצים, דאס איז זיין לעבן, אין דעם ליגט ער, אין אזעלכע נידעריגע נארישע עניינים, זאלסטו נישט נתייאש ווערן פון דעם. נאר אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו איני מבקש אלא לפי כחן, אז דער אייבישטער גיט דיר דעם כח וועסטו זיכער קענען מצליח זיין להזהיר גדולים על הקטנים און אט אט דעם ענין אויכעט אפילו אט אזא סוג מענטשן. דערנאך איז פאראנען א צווייטע סוג. אמאל קען זיין אז ס'רעדט זיך פון אזא סארט קינד, אזא סארט קטן, וואס ביי אים קען זיין אז ער איז נשרש געווארן, דאס הייסט אז ביי אים איז דער מצב אז ער איז געווארן אזוי פארכאפט, אזוי פארקאכט, און אזוי צוגעוואינט אין אט דעם ענין, אין אט די תאוה, אז מ'קען שוין מיט אים נישט רעדן, מ'קען אים נישט אויפטון גארנישט. מילא ס'וואלט געווען אין תחילת חינוכו ווען ער וואלט געווען א מענטש און נאכנישט נתרגל געווארן, נאכנישט נשרש געווארן ביי אים, ס'איז נאכנישט געווארן ביי אים א זאך וואס ער איז געווארן צוגעוואינט צו אים, איז גרינגער. א מענטש איז דורכגעפאלן איינמאל צוויי מאל נאר ער איז נאך יונג, ער איז נאך קליין, מ'קען נאך טון מיט אים, ער איז נאך פריש, ער איז פארכאפט געווארן, מען קען אים נאך ארויסשלעפן פון דעם. אבער אמאל קען זיין אז ס'איז דא, און היינט זעט מען דאס במוחש אפילו ביי יונגע קינדער, אדער ביי יונגע מענטשן, יונגע בחורים, קען אמאל זיין אז מצד די הנהגה אין די וועלט ווערט אזא מין זאך אז מ'ווערט פארכאפט, פארקויפט, מ'ווערט אינגאנצן צוגעבונדן. אין א ענין בלתי רצוי, אין א ענין פון א תאוה, ביז אז ס'איז געווארן ביי אים אזא סארט רגילות, אז דו טראכסט זיך אריין אז מ'עט שוין נישט קענען ארויסשלעפן איהם פון דארטן. ווי מ'רופט דאס היינט אן אין די וועלט, אדיקשאן, התמכרות. וואס א מענטש ווערט אדיקטעד, ווערט פארכאפט, אין א ענין בלתי רצוי, רחמנא ליצלן, און טראכט מען זיך אריין, אז וויבאלד עס איז שוין געווארן עבר ושנה ושילש, ער האט זיך אינגאנצן אריינגעווארצלט אין דעם, איז במילא וועט מען שוין נישט קענען טון מיט אים, פארלירט מען יא דעם דעם האפענונג אז מען זאל קענען מער עפעס ארויסשלעפן פון אטא דעם ארט. און אויף דעם קומט צו גיין תורה און זאגט להזהיר גדולים על הקטנים בנוגע דם. די גמרא די מדרש זאגט דאך אז בנוגע דם, רשי ברענגט עס אויכעט אין חומש אין פרשת ראה, אז אין איד רק חזק לבלתי אכול הדם שהיו שטופין בדם, דאס הייסט אז אין יענע צייטן דער ענין דם איז געווען ביי אידן אזא מין מצב וואס שטופין בדם, זיי זענען געווען פארכאפט, פאריאגט און נאכגעיאגט, פארקאכט, אין דעם ענין פון דם, דאס הייסט אבער דאס איז געווען ביי זיי אזא מין סארט אדיקשאן, דאס איז געווען אזא מין סארט ענין וואס זיי האבן נישט געקענט פון דעם פטור ווערן, און פון דעסטוועגן קומט צו גיין תורה און זאגט רק חזק אז בלתי אכול הדם, דאס הייסט אז להזהיר גדולים על הקטנים, אפילו אזעלכע עניינים דארף מען נישט מיואש ווערן, און מען דארף רעדן מיט אים איינמאל און נאכאמאל ביז מען איז מצליח אים קענען ארויסשלעפן פון דארטן. דערנאך קומט צו גיין א דריטער מעמד ומצב. ס'קען זיין אמאל אז מ'טראכט זיך אריין אז כדי צו מחנך זיין א קטן, און א קטן בדעת אדער א קטן בגיל, דארף מען רעדן צו אים דווקא עניינים זענען פארבונדן מיט שכל, מיט טעם ודעת, מ'קען אים געבן צו פארשטיין זאכן אין תורה וואס זענען שיינע זאכן, שכל'דיגע זאכן, פארשטאנדיגע זאכן, און מ'קען דאס, מ'קען אים משפיע זיין און מחנך זיין און מדריך זיין אז זאל עס פארשטיין, זאל ביי אים אפלייגן ביז ער אליין זאל פארשטיין פארוואס ער דארף דאס משנה זיין און מתקן זיין און טון, פארוואס איז אזוי וויכטיג אט דער ענין. אבער אמאל איז פאראן זאכן וואס תורה זאגט נישט קיין טעם. דער גאנצער ענין פון חוקים. דער גאנצער ענין פון תורה און מצוה וואס איז פאראן אין ענינים פון קבלת עול ענינים אזעלכע וואס תורה אליין זאגט אז דאס איז א זאך וואס מען קען דאס נישט געבן צו פארשטיין מיט טעם ודעת וואס וואס בשרש בכללות הענין דאס דאס די אלע דינים פארבונדן מיט טומאה וטהרה ווי דער רמבם שרייבט אז די דיני הטומאה וטהרה דאס איז דאך אזעלכע ענינים וואס א מענטש ווייסט נישט דעם טעם אז עס איז גזירת הכתוב יא, דער רמב"ם שרייבט אין סוף הלכות מקוואות, אז די אלע דינים פארבונדן מיט טומאה וטהרה, דאס איז זאכן וואס איז גזירת הכתוב וואס איז נישט דעתו של אדם מכרעתו, א מענטש על פי שכל פארשטייט נישט פארוואס אז מען רירט אן די און די זאך, און פארוואס דער און דער ענין איז דאס טמא, פארוואס פאר נעגל וואסער, טאר מען זיך נישט צורירן צו א מאכל, טאר מען נישט אנרירן, טאר מען נישט דא, פארוואס דארף מען בכלל נעגל וואסער, וואס איז דאס דער ענין פון טומאה וטהרה, און על דרך זה די אלע ענינים. איז דא קען דאך זיין אמאל אז דער מלמד דער מחנך זאל טראכטן מילא איך וועל אים מחנך זיין מיט זאכן וואס זענען פארשטאנדיג על פי שכל זאכן וואס זענען געשמאק זאכן וואס האבן דאס וועט דאס וועל איך אים קענען פעיל זיין אבער עניינים פון חוקים עניינים אין תורה וואס איז נישט קיין פארשטאנדיג עניינים עניינים פון קבלת עול דאס קען מען נישט דאס קען מען נישט מיט אים נישט מחנך זיין און ווי דער רבי האט אמאל דערציילט כמה פעמים דערציילט בנוגע דעם רבי'ן ריי"ץ, יא וואס ער האט געהערט פון דעם שווער פון דעם פון דעם רבי'ן ריי"ץ אז דאס איז געווען אז ער האט געהאט דריי טעכטער, איינע פון זיי איז געווען די רעבעצן, די רעבעצן חיה מושקא, ס'געווען די דריי טעכטער פון דעם רבי'ן ריי"ץ בשעת מען האט געדארפט זוכן א מלמד, האט מען געברענגט א מלמד א תלמיד חכם א יודע ספר, וואס ער זאל לערנען מיט די קינדער תורה, וואס מען האט געוואלט לערנען מיט זיי, איז געווען די סדרה די פרשה וואס מען האט געלערנט, ער האט באמערקט דער דער דער רבי דער זיידע דארטן געווען אין לובאוויטש דער רבי רש"ב באמערקט אז דער מלמד האט נישט געלערנט מיט זיי על הסדר די אלע עניינים ער פלעגט פאריבער פלעגט אריבערשפרינגען כל מיני זאכן וואס האט נישט דערציילט האט ער אנגעהויבן מברר זיין וואס איז דער וואס איז דער עניין און דער מלמד האט געזאגט אז ער ס'איז דא זאכן אין די תורה וואס ער גיבט נישט צו פארשטיין צו די קינדער וויבאלד עס איז זאכן וואס איז זייער שווער צו געבן צו פארשטיין על פי שכל און ביי יונגע קינדער קען זיך עס נישט אפלייגן כל מיני עניינים וואס אין תורה וואס איז עפעס נישט פארשטאנדיג איז במילא לערנט ער מיט זיי פריער די זאכן וואס איז גרינגער צו פארשטיין און שפעטער וועט ער זען ווייטער לערנען מיט זיי שווערערע זאכן און ווי דער רבי האט דערציילט וואס ער האט געהערט פון דעם פון דעם פון דעם פון דעם שווער פון דעם רבי'ן ריי"ץ אז מען האט גלייך אפגעזאגט אט דעם מלמד אז ער קען נישט מסביר געווען אז בשעת מען לערנט מיט קליינע קינדער אדרבה קליינע קינדער זענען כלים צו אמונה טהורה פשוטה, כלים צו מסירות נפש, און כלים צו קבלת עול מלכות שמים, ממילא קען מען מיט זיי לערנען דוקא עניינים פשוט, עניינים אזעלכע וואס זענען למעלה מטעם ודעת, עניינים פון חוקים, עניינים פון גזירת הכתוב. און דאס איז די דריי עניינים וואס די תורה האט געזאגט דווקא אין די דריי זאכן להזהיר גדולים על הקטנים, דווקא אין דינים פארבונדן מיט שקצים און רמסים, וואס דאס איז א עניין פון וואס דאס איז דברים נמוכים ביותר, נידעריגע זאכן, און דווקא אין עניינים פון פארבונדן מיט מיט דם וואס דאס איז שטופים וואס מען קען ווערן פאריאגט און פארקאכט אין דעם, און דווקא אין עניינים פון טומאה וטהרה ווי היינטיגע סדרה, טומאת כהן די אלע דינים. וואס איז פארבונדן מיט טומאה וטהרה וואס איז גזירת הכתוב, קומט צו גיין תורה און זאגט אן להזהיר גדולים על הקטנים. און דער רבי פירט אויס אין דעם בריוו צוויי נקודות, ערשטנס, וויבאלד אז תורה האט אנגעזאגט להזהיר גדולים על הקטנים אין די עניינים, איז די תורה האט געגעבן די נתינת כח, ווי כידוע די ציוויי התורה זענען א נתינת כח אז דער מלמד זאל טאקע האבן הצלחה, אין אלע די דריי עניינים, תורה זאגט דאס אן ספעציעל אז מען זאל נישט מיואש ווערן, און מען זאל וויסן זיין אז מען קען און מען דארף זיך פארנעמען מיט יעדן אידישן קינד און מיט יעדן אידישן קטן אים אוועקשטעלן אויפן דרך האמת און ביי אים מעורר זיין דער פינטעלע איד, און וויבאלד אז יעדער איד האט דעם פינטעלע איד קען מען דאס ביי אים מעורר זיין און פועל זיין אים אריבערשטעלן מן הקצה אל הקצה. און די צווייטע נקודה דער רבי האט אויסגעפירט אז ווי אזוי טאקע אויף וואס גיט דעם ביטחון, וואס גיט די זיכערקייט אז מען זאל קענען טאקע מצליח זיין אין אטא דעם ענין, איז דער ביטחון שבזה איז מיוסד אויף דעם באוואוסטן רמב ם אין הלכות גירושין. איז דאך ידוע וואס דער רמב ם שרייבט, אז דאס וואס מען קען, אמאל וואס מען דארף, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, און מען געפינט אין הלכה אז אמאל א מענטש וויל נישט טון א זאך אבער בית דין האלט אז מען דארף דאס טון בנוגע א גט, א מענטש וויל נישט געבן א גט אויב די חכמים זעען די בית דין זעט אז מען דארף דעם גט געבן איז קענען זיי מכריח זיין כופין אותו עד שיאמר רוצה אני פרעגט דער רמב ם ער איז דאך אן אנוס ער וויל דאך נישט ס'איז דאך מער נישט ווי כופין אותו מען איז אים מכריח דאס וואס ער זאגט רוצה אני איז דאס מער נישט מצד האונס ווי קען מען דאס אנרופן רוצה אני? איז זאגט דער רמבם, באוואוסטע רמבם אין פרק ב' פון הלכות גירושין, אז כל אחד ואחד מישראל רוצה לעשות כל מה שהוא רצון הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות א איד וויל מקיים זיין תורה ומצוות, יעדער איד בנפשו פנימה האט אין זיך א נקודת היהדות, ממילא וויל ער טון דעם אייבערשטנ'ס רצון און דאס איז זיין אמת'ע רצון, און דאס וואס ער זאגט אז ער וויל נישט דאס איז יצרו תקפו, יצרו אנסו, די יצר הרע האט אים פארכאפט, די יצר הרע דאס איז א ענין חיצוני, דאס איז נישט זיין אמת'ער מהות, און בשעת מ'איז כופין אותו און מ'נעמט אוועק אט דעם ענין חיצוני, מ'איז מגלה זיין פנימיות, איז ווערט נתגלה בעצם א איד וויל דאס. איז דאס איז דער יסוד על דרך זה דא אין די סדרה ל להזהיר גדולים על הקטנים, אז בשעת מ'גלייבט אין אט דעם נקודה, בשעת ס'איז פאראן די אמונה די נקודת היהדות וואס איז דא אין דעם אידישן קינד, בשעת דער מחנך און דער מלמד קוקט אויפן אידישן קינד, דארף ער א קוק טון אויף דעם מיט אט די אויגן, מיט די אויגן וואס זעען דעם אמת, אז ער איז א אידיש קינד, און ממילא איז רצונו לעשות רצון בוראו ער וויל טון דעם אייבערשטנ'ס רצון, און דאס וואס ער איז אין א מעמד ומצב פון שקצים ורמשים, אדער דאס וואס ער איז אין א מעמד ומצב וואס ער איז שקוע ומושקע אין שטף פון די עניינים פון דם, און דאס וואס ער איז אין א מעמד ומצב וואס קוקט אויס אז עניינים וואס ער פארשטייט נישט לייגט זיך ביי אים נישט אפ וויל ער נישט מקיים זיין, דאס איז מער נישט מן השפה ולחוץ, דאס איז נישט זיין אמת'ע מהות, זיין אמת'ע מהות איז א אידישע נשמה, א ריינע נשמה, א חלק אלוקי ממעל ממש, און מיט אט דער אמונה, מיט אט דעם ביטחון, מיט אט דעם קוק, קען מען ארויסנעמען און באלייכטן דעם קינד און מאכן פון אים ער זאל ווערן טאקע א אידישער, געזונטער און לעבעדיגער קינד, וואס דאס איז דער ענין פון חינוך און הדרכה. וואס אט דא קומט צו נאך א נקודה וואס מען לערנט פון דעם פון דעם רש י וואס דער רבי האט גערעדט וועגן דעם כמה פעמים, נאך א רמז און נאך א הדגשה עיקרית, וואס דאס איז דער אופן ווי אזוי מען דארף טון אין אט דעם חינוך. מען קען דאך מיינען אז כדי צו אט דא אויפטון מיט אזא מין קינד, און כדי צו מחנך זיין קינדער ארויסנעמען זיי פון די אלע עניינים וואס מיר האבן גערעדט דא פריערט, און מאכן פון זיי געזונטע נארמאלע געבענטשטע אידישע קינדער, קען מען דארף מען דאס טון אויף א שטארקן אופן, אויף א תוקפ'דיגן אופן, אויף א גבורות'דיגן אופן, זיך פארנעמען מיט'ן קינד און מכריח זיין אים בתוקף ער זאל טון וואס מען דארף טון. זאגט די פרשה אין רש י דווקא אויסגעקליבן אט דעם לשון וואס דאס איז דער לשון פון חזל להזהיר גדולים על הקטנים ס'האט געקענט שטיין כל מיני אנדערע לשונות ווי אזוי ווי אזוי מ'דארף דאס טון להכריח איך ווייס ס'האט געקענט שטיין כל מיני לשונות שטייט דווקא א לשון להזהיר וואס דער לשון להזהיר דער פשוט'ער טייטש להזהיר טאקע איז באווארענען אנזאגן אבער להזהיר האט אין זיך אויכעט דעם שרש פון דעם ענין פון זהר. וואס זוהר מיינט ליכטיגקייט. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. זוהר הרקיע דער ענין פון ליכטיגקייט, בהירות. וואס דא קומט אויס, לפי זה, וואס איז דער פנימיות'דיגער טייטש, להזהיר גדולים על הקטנים, אז די גדולים, דארפן מאכן ליכטיג די קטנים, דארפן מאכן ליכטיג די קטנים, וואס דאס באווארענט אונז דער אופן ווי אזוי מען דארף מאכן און מחנך זיין, ווייל ס'איז דא אין חינוך קען דאך זיין אויף צוויי אופנים, מען קען מחנך זיין בשוטים, מיט שמייסן, מיינט נישט דווקא שמייסן בפועל ממש חס ושלום, אבער ס'קען זיין שמייסן אויכעט בדיבור, רעדן שטארקע דיבורים, שארפע דיבורים, און מדגיש זיין די שלילה, די ביטערקייט, די שלעכטסקייט וואס איז דא אין דברים אסורים, און לייגן א דגש, אויף די ענינים בלתי רצויים, עס איז דא דער צווייטער אופן וואס דאס איז דער דרך וואס דער הייליגער בעל שם טוב האט אונז מחנך געווען, אז ווי אזוי מען דארף צוגיין צו א אידן דארף זיין דווקא באופן להזהיר, אויף א ליכטיגן אופן, וואס דאס איז להזהיר מלשון זהר, באלייכטן אים, רעדן צו אים די ליכטיגקייט און די שיינקייט און די רייכקייט פון תורה ומצוות, ארויסברענגען ביי אים זיינע מעלות, רעדן צו אים וועגן זיין נשמה וואס ער האט, ארויסברענגען צו אים די נקודת היהדות, און אים זאגן ווי אזוי ער האט אין זיך אן הייליגע נשמה וואס איז א חלק אלוקה ממעל ממש, און ארויסברענגען ביי אים די שיינקייט און די טייערקייט און די זיסקייט פון כי הם חיינו ואורך ימינו דעם טעמו וראו כי טוב הויה, ווי אזוי ס'איז זיס און געשמאק צו דינען דעם אייבערשטן. וכידוע דער סיפור וואס מ'דערציילט ביי חסידים וואס איז געווען ביי דעם אלטן רעבן, אז אין די ערשטע יארן וואס דער אלטער רבי איז געווען נאך ביים מעזריטשער מגיד פלעגט ער ארומפארן אין די שטעטלעך און מקרב זיין דווקא פון די בני תורה פון תלמידי חכמים צו תורת החסידות, וואס אין איינע פון די נסיעות איז דער אלטער רבי אנגעקומען אין א שטאט וואס איז געווען א שול א בית המדרש מלא פון אידן וואס זענען געזעצן און געלערנט בני תורה. אבער ביי זיי האט געפעלט די ליכטיגקייט פון תורה, די ווארימקייט פון תורה, די ליבשאפט פון תורה, די שמחה פון תורה, און דער אלטער רבי איז ארויפגעגאנגען אויף די בימה, און א קלאפ געטאן אויף די בימה און געזאגט א תורה פון עטליכע ווערטער אינגאנצן, ווי דער רבי האט עס דערציילט ביים פארברענגען דער נוסח מיטן ניגון ווי אזוי עס איז נתקבל געווארן בקבלה רבי מפי רבי, אז דער אלטער רבי האט ער האט געזאגט. אז טעמו וראו כי טוב הויה, פארזוכט וועט איר זען אז דער אייבישטער איז גוט, דאס איז געווען די גאנצע תורה פון דעם אלטן רעבן, אז מען דארף פארזוכן וועט מען זען אז דער אייבישטער איז גוט, און אז ער איז אראפגעגאנגען פון בימה און ארויסגעלאפן פון בית המדרש, און צענדליגער אברכים זענען נאכגעגאנגען צו אים און ס'איז דארטן און וואס זענען שפעטער נתקרב געווארן צו חסידות, וואס האט דער אלטער רבי דא מחדש געווען, לכאורה האט ער נישט געזאגט קיין שום טיפער ענין. נאר דאס גופא וואס דער אלטער רבי האט ביי זיי ארויסגערופן די זיסקייט, דעם געשמאק, דעם טעמו וראו כי טוב הויה, ביי זיי מגלה געווען א נייעם קוק, א נייעם פארשטאנד אין תורה, וואס דאס איז דער להזהיר, ליכטיג מאכן, להזהיר גדולים על הקטנים, אז די גדולים דארפן מאכן ליכטיג די קטנים. וואס דאס איז די נקודה וואס מען לערנט ארויס פון היינטיגע סדרה, ווי אזוי ס'דארף זיין די חינוך, ווי אזוי ס'דארף זיין די קוק אויף א אידישן קינד, און ווי אזוי מען דארף אים מחנך זיין, און די החינוך באופן של להזהיר גדולים על הקטנים האט דאך א שייכות מיוחדת, מיר האבן גערעדט צו דעם טאג פון לג בעומר יום שמחתו של רבי שמעון בר יוחאי, וואס מען געפינט דא כמה עניינים אין דעם ענין, ערשטנס מיר האבן גערעדט פריערט אז דער טאג פון לג בעומר זעט מען במוחש אז ס'איז א טאג פון חינוך, מען פארנעמט זיך אין חינוך פון אידישע קינדער. אבער הא גופא פארוואס טאקע איז דא כמה וכמה ביאורים, וואס איינע פון די עניינים וואס מען זאגט וועגן דעם, ערשטענס ווען מען האט גערעדט דעם ענין פון זוהר, ליכטיגקייט, איז דער ספר פון ר' שמעון בר יוחאי, וואס דאס איז וואס שטייט אין זוהר בהאי ספרא דילך דאיהו ספר הזוהר, וואס אויף דעם שטייט והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע ווי דער זוהר ברענגט דארטן. איז יפקון ביה מגלותא ברחמים אז בזכות דעם ספר הזוהר פנימיות התורה תורתו של רשבי יא איז אויף דעם זאגט דער זוהר אז דורך דעם וואס מען וועט מתעסק זיין און לערנען און טון און פארשטיין אטא דעם ספר יתפרנסון לערנען דאס באופן פון הבנה והשגה אין חכמה בינה דעת וועט מען זוכה זיין ארויסגיין פון גלות ברחמים און דער ספר פון רבי שמעון בר יוחאי ווערט אנגערופן זוהר בהשגחה פרטית, פארוואס טאקע זוהר איז איינע פון די ביאורים טאקע איז דער ענין, ווארום פנימיות התורה איז מגלה די ליכטיגקייט, די שיינקייט, און די ליכטיגקייט פון תורה, וואס דאס איז דער ענין פון ספר הזוהר. און על וואס שטייט אין ספר הזוהר געפינט מען צוויי מאמרים פון זוהר וואס דער רבי האט גערעדט אמאל אין א פארברענגען בקשר צו לג בעומר. ערשטנס געפינט מען א אינטערעסאנטע זאך, אז אין התחלת הזהר, נאר אין הקדמת הזהר, גלייך אין אנהייב פונעם הקדמת הזהר, פון די ערשטע עניינים וואס דארטן שטייט, שטייט דארטן אין זוהר אויף בראשית, זאגט דער זוהר, ברענגט ער א פסוק אין שיר השירים, הניצנים נראו בארץ, און ער זאגט דארטן אין זוהר, אז בזכות תורתם פון תינוקות של בית רבן, אז דורך דעם וואס אידישע קינדער לערנען תורה, איז דורך אטא דעם לימוד פון תינוקות של בית רבן איז הניצנים נראו בארץ גייט עס אויף די אבות, אז זיי ברענגען אראפ די אבות דא אויף דער וועלט, און זיי מאכן אז די וועלט זאל ווערן ליכטיג, און אז די וועלט זאל ווערן געזונט, ואשתזיב עלמא, די וועלט ווערט א געזונטע וועלט, א ליכטיגע וועלט, און זיי גרייטן צו די וקול התור נשמע בארץ, זיי מאכן אז זאל זיך הערן קולו של משיח, אז די קולה של הגאולה, זיי גרייטן צו די וועלט צו די גאולה. דאס דאס באווייזט בכלל דעם כח פון תינוקות של בית רבן פון זייער תורה, און ספיציעל אין זמן הגלות און ספיציעל בשעת מען דארף זיך גרייטן אויף אורו של משיח. און דערנאך איז פאראן נאך א שטארקערער ענין אין זוהר, וואס איז ידוע וואס דער זוהר שרייבט, אז ביאת אז אז אז אז פאר ביאת משיח צדקינו וועט זיין רביא, אז רביא מיינט קינדערלעך, יא רביא, אז קינדער וועלן זיין, אויכעט קינדער וועלן לערנען זיך מתעסק זיין אין די עניינים פון פנימיות התורה, וואס דאס איז פון די סימני הגאולה, וואס פון דעם וואס מען זעט אז ביי רשבי איז געווען א ספעציעלע חיבה אין די פאר תינוקות של בית רבן, ביז אז ער פארבינדט די גאנצער ענין אז בסוף זמן הגלות און אלס הכנה צום משיח דארף זיין די התעסקות מיט תינוקות של בית רבן, דערפאר געפינט מען דווקא אינעם זמן פון לג בעומר, א ספעציעלע התעסקות אין דעם ענין פון חינוך, אין דעם ענין פון התעסקות מיט תינוקות של בית רבן. איז אט אט דא באקומט מען די הוראה ווי אזוי ס'דארף זיין דער צוגאנג און דער חינוך, ווי אזוי מ'דארף מחנך זיין אידישע קינדער, אז ס'דארף זיין להזהיר גדולים על הקטנים. און די אלע פרטים באופן פון זהר און פון ליכטיגקייט. און דא קומט צו נאך א נקודה אין דעם אמור ואמרת. אז דאס אלץ שטייט אין דעם ווארט אמור, אמור ואמרת, א אמירה, וואס דער ענין פון אמירה איז אז מען דארף רעדן, און רעדן איז דא אין דעם כמה פרטים, ערשטנס אז מען דארף רעדן, אמאל קען זיין אז דער מלמד, יא, ער האט ליב דעם קינד, און ער איז, און, און, און, און ער טראכט גוטע זאכן, אבער ער זאגט עס נישט ארויס בדיבור, ער האט מורא צו זאגן דעם קינד א גוט ווארט, מאיזה סיבה שתהיה, אפשר דער קינד קריכן אויף זיין קאפ, ער וועט אים זאגן צו א גוט ווארט, ווער ווייסט, ער וועט ווערן חוצפה'דיג, זאגט די פרשה, אמור, אז מען דארף זאגן בדיבור, אז מען דארף רעדן צו די קינדער, און וואס דארף מען רעדן צו זיי, רעדן צו זיי, אין א אופן פון ליכטיגקייט, רעדן צו זיי זייערע מעלות, ארויסברענגען, יא, ווי, ווי, ווי דער אייבישטער האט זיי ליב, ווי דער בעל שם טוב האט אונז אויסגעלערנט, אז מען דארף רעדן בשבחם של ישראל, ארויסברענגען די מעלה פון א אידן, ארויסברענגען די מעלה פון א אידישן קינד, ארויסברענגען וויפיל דער אייבישטער האט זיי ליב, יעדן איינעם, וואס דאס איז דער ענין פון אמור ואמרת, וואס אמור איז בלשון רכה, ווי רש י זאגט, ס'איז דא דיבור און ס'איז דא אמירה, אמירה איז בלשון רכה דווקא, רעדן בלשון רכה, און אמור ווי ער זאגט אין מדרש אויף היינטיגע סדרה, אמרות השם אמרות טהורות, יא אז דער אייבישטער'ס רעדן דאס איז א אמירה טהורה, און ביים אייבערשטן איז דער ענין אמירה דאס דווקא באופן פון חסד, און א אופן פון שבח, איז על דרך זה, יא, דארף יעדער איינער ארויסנעמען פון היינטיגע סדרה, ווי אזוי מען דארף שטענדיג רעדן גוטע דיבורים, ארויסברענגען דאס בדיבור, ארויסברענגען יענעמ'ס מעלות, רעדן במעלתם של ישראל, און בשעת מען רעדט וועגן מעלתם של ישראל ווי דער רמב ם פסק'נט אין הלכות דעות, ווי אזוי ס'דארף זיין דער דיבור בשבחן ובמעלתם של ישראל, אז בשעת דו האסט ליב א אידן ואהבת לרעך כמוך, זאגט דער רמב ם כיצד אז מ'דארף זיין מספר בשבחו. וואס דורך דעם וואס מען איז מספר בשבחו ברענגט מען ארויס יענע מעלות מן ההעלם אל הגילוי, און ווי דער בעל שם טוב האט געזאגט אז אין דיבור איז דא א מורא'דיגע כח אז בשעת א מענטש רעדט א זאך איז באשאפט ער די זאך ער ברענגט עס ארויס מן ההעלם אל הגילוי, כידוע דער סיפור וואס מ'האט געזען ביים הייליגן בעל שם טוב אז בשעת ס'איז געווען א ענין פון דיבור בלתי רצוי האט דער בעל שם טוב באוויזן די תלמידים אז דער ענין טוט זיך אפ בגלוי, און כמובן אז ס'איז אלף פעמים ככה בשעת מען רעדט א דבר רצוי ברענגט מען ארויס זיינע מעלות, בשעת מען זאגט א דבר חיובי, א מעלה און א שבח, איז דורך דעם רופט מען ארויס אט אט די מעלות מן ההעלם אל הגילוי, און דאס לערנט אונז אויס היינטיגע פרשה, ווי אזוי ס'דארף זיין דער אופן החינוך, אז די חינוך פון אידישע קינדער דארף זיין אויף א אופן וואס מען ברענגט ארויס יענעם'ס שבחים, און מען רעדט צו אים בלשון רכה, און מען מאכט אים ליכטיג דווקא, און אט דורך דעם איז בויעט מען אויף א דור, וואס דאס וועט זיין דער דורו של משיח, וואס דער דור פון אידישע קינדער, וואס זיי וועלן זיין די וואס הם הכירוהו תחילה, זיי וועלן זיך שטעלן פנים אל פנים צו די גאולה האמיתית והשלימה, און מען וועט זאגן ראו גידולים שגידלנו, און דאס וועט זיין די צבאות השם אויף ארויסגיין פון גלות און גיין צו גאולה שלימה על ידי משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.